און וואס נאך מער ער זאל באקומען די עיקרי ויסודי היהדות, די אמונה באלקים חיים אז דאס איז ניט א זאך וואס געפינט זיך ערגעץ פון יענער זייט גרעניץ פון אמעריקע, נאר פון צייט צו צייט פארבינדן זיך מיט אים דורך א ווייער, אדער איצטער קען מען זיך שוין פארבינדן אן א ווייער, אדער דורך לופט אליין, און בשעת ער האט נאך דער האלבע שעה וואס ער שמועסט אפ האט ער מיט אים מער ניט וואס צו טאן, ווארום ער דאס געפינט זיך אין רקיע השביעי, און ער געפינט זיך אין יונייטעד סטעיטס אוו אמעריקא, במ און די ישיבה דארף אים ארויסנעמען פון דער פון דער דעה נפסדת. וואס שטעלט דעם גאנצן לעבן זיינעם ניט נאר חיים רוחניים, נאר אפילו חיים גשמיים אין סכנה, אז ס'קען זיין א מציאות אן דעם אייבערשטן אין דער און דער לאנד אדער אין דעם און דעם מקום. און במילא איז פארשטאנדיג אז מען קען ניט בויען קיין כתלין וגג איידער מען לייגט אוועק דעם יסוד, ווארום אויב נאך דערויף ווי ס'דא א שטארקער יסוד איז וואס וואס שענערע און שטארקערע כתלין וגג און וואס מערער דיוטות אחת אחת על גבי אחת איז אלץ שענער און בעסער, אויב אבער ס'איז ניטא קיין יסוד,

במילא איז דאך דערפון פארשטאנדיג און מובן ופשוט אז די ערשטע זאך אז מען באקומט א תלמיד איז וואס דארף מען אים אויפבויען, מאכ ב ארויסברענגען פון אים די אידישקייט וועגן וועלכע ער ווייס נאך ניט, ווארום ס'איז באהאלטן ביי אים בנפשו פנימה, און דאס זאל ארויסגעברענגט געבראכט ווערן מן ההעלם אל הגילוי. דערנאך דארפן גיין די צווייטן ענין, ממשיך זיין אין אים קדושה, זאגן אז אידישקייט איז מען ניט יוצא דערמיט, וואס ער וועט שרייען אז ער איז א איד, און וואס ער וועט שרייען אז רחמנא ליבא בעי ער האט א אידישע הארץ, און אפילו וואס ער וועט זיך משתתף זיין אין אלערליי געשריי פאר הצלת ישראל און אנטקעגן אומות העולם.

כי היא חיינו ואורך ימינו, דאס איז על פי פשוט אז מען דארף אים לערנען וועגן ציצית און וועגן פאות און וועגן שמירת שבת און וועגן מאכל כשר און וועגן ברכת הנהנין און אפילו וועגן דערויף אז פארן שלאף דארף ער זאגן שמע ישראל און אויפשטייענדיג דארף ער זאגן מודה אני, ווארום אין אט די זאכן האט מען זיך ניט אויף וועמען צו פארלאזן, און נאך מער עס איז רעכט אז אויב דאס איז ניט באווארנט איז עושר שמור לבעליו היפך פון טובה ווי שטייט דער לשון אין פסוק איך וויל ניט איבערחזרן דעם פסוק און אז די תורה רופט דאס אן עושר מיינט מען זיך דאס עושר עושר עין אבער א עושר אמיתי

אבער דעם אדם הלומד איז דאך דאס דעמאלס זאגט גאר דערויף די גמרא כזורק אבן אז בשעת ער איז מוסיף נאך אן אבן ווערט רחמנא ליצלן די עבודה זרה נאך א גרעסערע און איז מיט מער חשיבות. This audio has been restored by Jim.